על שם וישמע יתרו איז רשי מפרש דעם ווארט דעם נאמען יתרו שיתר פרשה אחת בתורה, ממילא איז דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז דאס גייט אויכעט אויף שם הסדרה פונקט ווי דאס גייט אויפן שם האדם, אז דאס וואס די סדרה ווערט אנגערופן יתרו איז אויך על שם פון וישמע יתרו כפשוטו, און יתר פארוואס האט ער אזוי געהייסען שיתר פרשה אחת בתורה, איז דער ענין דער אויפטו פון יתר פרשה אחת בתורה איז דאס פארבונדען מיט דער גאנצער סדרה, וואו איז דא וואס ווערט אויסגעטיילט דער חלק פון ימ ז, איז רשי גלייך מפרש וואס פאר א פרשה האט יתר.

וואס דאס איז מוסיף אויף יתר, יתר ווייסט מען מער ניט אז יתר פרשה אחת בתורה, און די פרשה הייבט זיך אן מיט א ו' וואס דאס שטייט נאכן ווארט יתר, נאך די אותיות יתר אין דעם נאמען פון יתרו, וואס אט דא איז אין דעם ענין ווערט א תמיהה גדולה ביותר.

ובפרט נאך אז ס'איז שוין געווען די לוחות שניות אויכעט, ווי רשי ברענגט אראפ אז דער ענין איז דאס געווען מוצאי יום הכיפורים, וואס דעמאלט איז שוין געווען דער מתן תורה פון לוחות שניות נוסף אז שוין בשעת ס'איז געווען ויגדל, ווי שטייט אין ספרים אז ס'איז געווען ווען ער איז געווארן בן עשרים שנה, איז שוין וירא ויצא וירא בסבלותם איז ער שוין ארויסגעגאנגען צוקוקן זיך וואס ס'טוט זיך מיט אידן און ווי אזוי אידן ליידן ווי אזוי ער קען זיי העלפן וואס דאס איז געווען ווען ער איז געווען לויט די מדרשים בן עשרים שנה און בצאתם ממצרים זאגט זיך אין חומש אז משה איז געווען בן שמונים שנה.

בשעת ס'איז געקומען יתרו פון ארץ מדין און ס'איז געווען א קורצע וויילע וואס ער איז דארט געווען, איז ער יתר פרשה אחת האט ער געזאגט די ואתה תחזה, און איז מסיים געווען אז דווקא דורך אט דעם אופן איז וכל העם הזה יבוא בשלום. און משה רבינו האט אנגענומען די עצה זיינע, ביז ווי מען זאגט אז די אז דאס ווערט א פרשה בתורה, וואס ווער האט איר אריינגעשטעלט אין תורה, יתר פרשה אחת איז דאס געווען יתרו, וואס איז לכאורה אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, אמת טאקע ס'איז דא א מיילער העולה, אז בשעת מען קומט אויף א ווייל זעט מען אויף א מייל.

איין מאל פֿערציק טעג צוליב אידן, א צווייטן מאל פֿערציק טעג צוליב אידן, א דריטן מאל פֿערציק טעג צוליב אידן. און האט געזאגט ואם אין איז דעמאלט איז זיין מציאות קיין מציאות ניט, מחני נא מספרך אשר כתבת און משה רבינו כאפט זיך ניט כביכול אויף די אלע עניינים.

וואס לכאורה וואס דארף דאס האבן א ביאור ניט נאר אין פשוטי התורה אפילו א לימוד על דרך הרמז על דרך הדרוש על דרך הסוד אמת טאקע על פי הזוהר און ווי חסידות איז מבאר בכמה מאמרים האט מען געדארפט האבן דעם יתרון האור מתוך החשך און דער יתרון החכמה מתוך הסכלות דערפאר האט מען געדארפט האבן אז יתרו זאל זאגן עתה ידעתי, באווייזן אז אין סכלות און אין חשך איז אנגעקומען שוין אז ס'איז געווארן א, געווארן דער שינוי פון עתה ידעתי, דאס אבער א הסברה פארוואס מען דארף האבן אז סכלות און חשך זאל נתהפך ווערן זאל זאגן עתה ידעתי, דא זאגט מען א געוואלדיגן ענין, מען זאגט אז אין תורה.

וואס מען געפינט גלייך נאך מתן תורה בפעם הראשונה, ווי דער סיפור ווערט דערציילט אין ואתחנן, אז די אידן האבן געזאגט צו משה רבינו אז וויבאלד אז ס'איז געווארן א אזא מין קולות וברקים מיט קול גדול ולא יסף וכו', איז דערפאר זאל ער זאל זאלן זיי לערנען תורה על ידו.

מיט וואס האבן זיי אים אפגעשוואכט? ער האט גערעכנט אז כאטש אפילו ס'איז געווען א קול גדול און ס'איז געווען די גאנצע יראה גדולה, איז מוטב אז זיי זאלן לערנען תורה מפי הגבורה, און דאס האבן זיי געדארפט פארלאנגען, און זיי האבן געזאגט אז תדבר אלינו על ידי משה, איז במילא דאס געווארן תשש כחי כנקבה. ווערט אין דערויף אויכעט די זעלבע שאלה, משה רבינו איז געווען רוען של ישראל.

דערנאך געלערנט מיט אידן פיר מאל אלץ משה רבינו. איז בשעת ס'קומט נאך, בשעת ס'קומט דערנאך און מ'דארף אפשאצן די תלמידים ווי ווייט זיי זיי וועלן אויפנעמען די תורה, און משה רבינו שאצט זיי אפ אז זיי האבן געדארפט זאגן, ניט קוקנדיג אויפן קול גדול מיט די קולות וברקים, אז ווילן ללמוד מפי הגבורה. און אכן פון ווי ס'איז געווען דער פועל, איז געווען דער פועל אז מ'האט עס געלערנט מפי משה, תורה צוה לנו משה, א חוץ די אנכי ולא יהיה לך וואס מפי הגבורה שמענום. און ס'איז פארשטאנדיג דער ריחוק, דאס איז ניט עפעס א ענין וואס ניט מדויק אין דעם אפשאצונג פון אידן, דאס א ריחוק מן הקצה אל הקצה ביז וואנעט אז מען זאגט אז משי תשכחי כי ניקהיך דורך דרא וואס איז געווען זייער מעמד ומצב נישט ווי ארץ יגושה וואס על דרך זה איז אויכעט דער ביאור בנוגע צו יתרו ומשה בנוגע צו ואתה תחזה ס'איז געווען דער אופן ווי משה שאצט אפ אידן

אויף זיי נישט דו דארפסט קלייבן די זקנים מיט די שופטים שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים און שרי עשרות אין אן אופן אז זאל זיין דער דבר הקטן און דבר הקשה און כל העם הזה יבוא בשלום וגם העם הזה יבוא בשלום. וואס איינע פון די פירושים אין דערויף איז, לכאורה ווי קומט עס אז חס ושלום אז משה האט עפעס א טעות געהאט, נאר בשעת משה האט געקוקט אויף אידן געשטאנען צוזאמען מיט די אידן, איז אט אט דעמאלס זענען טאקע געווען אידן אין אזא מין מעמד ומצב אז ס'האט געקאנט זיין כל העם הזה יבוא בשלום מיט דעם סדר.

איי וואס דאס איז א ענין וואס נוגע לאחרי וואס לאחרי משה וקם העם הזה ווי דעמאלט זאל זיין דער סדר איז אין זמן איז דאס אראפ קומען שפעטער אבער דורך וועמען דארף דאס גיין איז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש אין סוף הדורות דארף דאס דורך גיין ניתן למשה מסיני. על דרך ווי דאס איז אין תורה קומט עס אזוי אראפ אין אלע ענייני עולם. בשעת משה האט געקוקט אויף אידן אראפ נאך די מצב נאך לוחות אחרונות כפליים לתושי' און געווארן די מעלה פון בעלי תשובה ובנוגע צו די סיפור אין פרשת יתרו, על דרך זה ווי משה האט געקוקט ביי אידן נאך לוחות ראשונות. האט ער דעמאלט אויפגעהויבן אידן און זיינען געשטאנען אין אזא מין מעמד ומצב אז זיי האבן געדארפט שרייען אז זיי ווילן לערנען מפי הגבורה און אז מען דארף פסק'נען א דין א דבר הקשה און א דבר הקל איז וואס פאר א ענין זאל נישט זיין הערן זיי דאס גלייך פון משה'ן און אט אט דעמאלט אז די בעלי דינים שטייען אין אזא מין מעמד ומצב איז העם הזה יבוא בשלום און תוכל עמוד, און מ'וועט דאָס טאַקע קאָנען דורכהאַלטן. מאָנען פון משהן, אַז ער זאָל זען ווי יידן וועלן שטיין לאחרי משה וכולהו, דאָס איז אַ דבר חידוש. דאָס איז ניט חס ושלום אַ חסרון אין רועה ישראל בפעם הראשונה. דאס איז א דבר חידוש, בפרט נאך ווי עס איז געווען דעמאלט וואס משה רבינו האט געהאפט און גערעכנט אז עס איז גאר נישט געווען קיין אנדער טעם לאחרי, לאחרי לוחות ראשונות אז ער וועט מכניס זיין ישראל לארץ און דאס וועט זיין אין אחריה גלות, וואס על דרך זה ווי אין דרך החסידות געפינט מען אויכעט אז משה רבינו איז געווען ואתחנן אל הויה.

וואס דאס איז אויכעט א ענין וואס אפילו א בן חמש למקרא פארשטייט עס אויכעט, בשעת ער געפינט זיך מיט זיין מלמד, מיט זיין רבי, בשעת ער געפינט זיך מיט אביו ומחנכו לתורה ומצוות, אט דעמאלט שטייט ער און פילט עס אליין ביי זיך אז ער שטייט אנדערש ווי בשעת ער גייט ארויס אין גאס, אדער בשעת דער אביו ומחנכו גייט ארויס פון חדר. כדי דער אביו ומחנכו זאל קענען אפשאצן דעם שינוי וואס וועט זיין אין דעם תלמיד, אין דעם ילד, נאך דערויף ווי ער וועט ארויסגיין פון חדר, איז טוב עין הוא יבורך, איז נישט קיין פלא אז ער שאצט אים אפ אז ס'וועט ניט ווערן א שינוי שלא בערך, אז ס'קען ניט זיין ראי', ס'קען זיין מער ניט ווי שמיעה,

וואס דאס איז אויכעט דער פירוש הפשוט תש כחי איז דער אפטייטש אין פשטות אז ער איז געווארן ניט אין זיין כח און ניט אין זיין גבורה ווי עס איז געווען קודם השמיעה. ניט נאר בנוגע צו א ענין של צער, ענין של צער איז אן אנדער עסק, בשעת מען זאגט תש כחי איז דער טייטש אז זיין כח איז געווארן שוואכער,

וואס על דרך זה איז דאס אויכעט אין ואתה תחזה, וואס על פי זה דארף מען אבער האבן דעם ביאור, וויבאלד אז מען זאגט אין ואתחנן אז אזוי האט עס משה געקאנט באנעמען ווען ס'איז געווארן תש כחי כנקבה, ווי האט דאס יתרו פון אים פארלאנגט ואתה תחזה אן תש כחי. וואס דאס איז מובן ווי חסידות איז מבאר דער לשון מבשרי אחזה אלוקה.

א ווארט פון תרגום וואס געפינט זיך אין לשון קודש און דאס טייטשט אויף ראי', וואס תרגום איז דאס בדוגמא פון א כלי שני אינו מבשל, דעמאלט ווערט דאס א ענין ווי דארט איז געווען תש כחו כנקבה אט אזוי איז דא געווארן ווי תרגום האט מקבל געווען פון לשון קודש ווי מען זאגט א מבשרי אחזה דאס איז ניט ראי' ווי דאס איז למעלה ס'מער ניט ער זעט ער זעט דאס אין תרגום תחזה.

אָט דאָס האָט יתרו געזאָגט, װיבאַלד אַז ער איז געקומען מבחוץ און זיך מתגייר געװען, און עתה ידעתי, אַז ער איז דורכגעגאַנגען אָטאָ די אַלע װעגן מיט אָט די אַלע דרגות וכו', האָט ער געזאָגט, אַז דער עם קאָן דאָס ניט באַשטײן, נאָר װאָס דען, װײַל זעט, װײַל זעט, זי דאַרף זיך דורכגײן דורך משה, משה דאַרף זיך אױסקלײַבן,

און דערפאר איז דאס נקרא על שמו של יתרו, מען קען דאס ניט רופן על שמו של משה, משה זעלבסט האט עס אזוי ניט געזען. ובפרט נאך על פי המבואר אין קבלה און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין אגרת הקודש און כמה דרשות בחסידות, אז קדושה אינה זזה ממקומה. דאס הייסט דער פשט אז בשעת מצד דער משה וואס איז דא ביי יעדער אידן איז דאס איצטער אויך אזוי ניט ווי תחזה,

ער איז שייך צו דער דרגה וואס מען דארף אנקומען צו א ממוצע צווישן אים מיט משה רבינו, בדוגמא ווי ער געדארפט אנקומען צו א ממוצע צווישן אים מיט לשמוע מפי הגבורה, און דערנאך אט דא קומט אריין אויכעט דער ביאור וואס מען זאגט אז דווקא מצד דערויף וואס נפל למטה מטה יותר, אדער ווי גערעדט פריער אז א איד דווקא מצד דערויף וואס ער ווערט אנגערופן ארץ חפץ,

די בזבוז האוצרות הכי יקרים וואס ביז דעמאלט האט מען דאס ניט גענוצט, אפילו ניט באוויזן, איז ניט נאר מען באווייזט דאס און ניט נאר מען נוצט דאס, נאר מען טוט און מען טיילט עס פאנאנדער אין אן אופן של בזבוז, און סוף כל סוף קומט עס אן צו די אנשי צבא און די אנשי חיל, און דורך דערויף פירט זיך אויס די כוונה העליונה פון להיות לו דירה דווקא בתחתונים, ווי דער אלטער רבי טייטשט דאס אויף בתחתון שאין למטה הימנו, וואס דווקא אטא דא וועט מען אויפהייבן דעם גאנצן בנין, ביז עולם האצילות און עולמות אין סוף וכו', כמבואר אין דרושים פון ושקל בפלס הרים, בקרוב ממש אין עקבתא דעקבתא דמשיחא, אין דעם חשך כפול ומכופל, וועט דאס זיין דער בקיעות האור און די התגלות, דער קירוב האמור און התגלות האמור. וכו' בקרוב ממש בביאת משיח צדקינו.